מיר וועלן היינט לערנען א שיחה, ליקוטי שיחות, חלק י ז, פרשת שמיני, די פערטע שיחה, שיחה ד' אין פרשת שמיני, עמוד הונדערט און זיבעצן, עמוד הונדערט און זיבעצן, געוואלט אז היינט, מיר האלטן נאך אינמיטן פסח, און אין ארץ ישראל וועט זיין יום טוב שביעי אחרון של פסח מיטוואך אין חוץ לארץ וועט זיין מיטוואך און דאנערשטאג און נאכן קומען שבת וועט זיין שבת פרשת שמיני לערנען מיר אריין די שיחה פון פרשת שמיני געוואלדיג געוואלדיגע געשמאקע רש י שיחה דער רבי וועט אראפברענגען א רש י ווי דער רבי פלעג אמאל זאגן ביי פארברענגענס לכאורה דאס א איינפאכע רש י יעדער איינער לערנט עס אפ און מען גייט ווייטער און מען זעט גארנישט קיין פראבלעם. דער רבי וועט נעמען אזא רש י און פרעגן אויף דעם שאלות ממש נישט צו פארשטיין וואס האט רש י דא געמיינט. דער רש י איז אפגעפרעגט פון אנהויב ביזן סוף. רש י איז זיך סותר אינגאנצן. און דער רבי וועט האבן אויף דעם, דאכט זיך מיר איך האב געציילט ריכטיג, זיבן שאלות וואס דער רבי וועט פרעגן אויף רש י, און אינגאנצן, ווי געזאגט פריער, אינגאנצן נישט פארשטאנדיג. מיט איין חידוש וואס דער רבי וועט מחדש זיין, וואס רש י'ן האט געקוועטשט דא, וואס פארוואס האט רש י געגיין אויף דעם אופן, ווערט אלע שאלות אראפ, און ס'ווערט כפתור ופרח די גאנצע רש י איז געשמאק פארשטאנדיג אן קיינע שאלות. נאכדעם איז דא א מורא'דיגער לימוד, א הוראה אין עבודה פון יעדן אידן וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם, פון די רש י, און במיוחד פון דעם וואס ס'שטייט דאך אין היינטיגע פרשה שמיני וועט זיין דער ו' פון גחון, כל הולך על גחון, דער ו' איז זייער א גרויסער ו', זאגט דאך, לערנט דאך ארויס פון דעם אז די תורה ווערט דא ביי דעם ו' צוטיילט, האלב אותיות איז דא אין דעם חלק, פון בראשית ביז שמיני ביז גחון איז האלב אותיות, די אנדערע האלב אותיות איז דא נאך פון שמיני ביזן סוף פרשת וזאת הברכה ביזן סוף תורה. און מיר וועלן לערנען אינעווייניג און מיר זעען ווי ס'איז אלץ פשוט געשמאק געוואלדיג. אות א', כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע, עד כל מרבה רגלים וגומר. שטייט אין פרשת שמיני, פרשת שמיני ווערט אויסגערעכנט אלע זאכן וואס מען טאר נישט עסן, די כשר'ע פיש, נישט די כשר'ע פיש, די עופות און די זוחלים, די וואס גייען אויפן, וואס גייען אויף קריכן אויף דר'ערד, אדער אויף די אלע סארטן זאכן וואס ווערט אויסגערעכנט אין שמיני, די אלע זאכן וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט. שטייט דארט אין א פסוק, כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע ועד כל מרבה רגלים וגומר. דריי זאכן, ס'איז הולך על גחון,

שהולך שח, ער גייט איינגעבייגן, ונופל על מעיו, און ער פאלט אראפ אויף זיינע געדערים, אדער אויף זיין בויך, ווי מען טייטשט אפ מעיו. דאס הייסט אז דער נחש הייבט אן ווען ער הייבט אן גיין, ווי מיר לערנען ווייטער אין די שיחה, דער נחש ווען ער הייבט אן גיין, גייט ער אביסל אויפגעהייבן און דער קאפ איז ביי אים אראפגעבייגן, און דערנאכדעם פאלט ער אראפ און ער הייבט אן גיין אויף זיין, אויף זיין, אויף זיינע געדערים, אויף זיין בויך גייט ער. דאס וואס רשי טייטשט אויף וואס רשי טייטשט הולך על גחון זה נחש איז מובן אין פשטות, וואס רשי דארף אפטייטשן זה נחש איז זייער געשמאק פארשטאנדיג, פארוואס דער איינציגער ארט אין תורה וואו מען געפינט אן ענליכן לשון ביי שרצים איז ביים נחש, אין פרשת בראשית שטייט דארטן וואס ס'שטייט, אז ווען דער אייבערשטער האט געגעבן די קללה צו דעם נחש, פאר דעם וואס ער האט געטאן האט איינגערעדט חווה, און חווה האט איינגערעדט אדם צו עסן פון דעם עץ הדעת, שטייט דארטן על גחונך תלך, איז דערפון מוכח אז אויך הולך על גחון מיינט נחש, איז זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס רשי זאגט הולך על גחון זה נחש. ווייל איך זעה אז אין חומש בראשית שטייט שוין ביי דעם איינציגן וואס ער רעדט זיך דארטן, שטייט ביי דעם, מען געפינט אן ענליכן לשון ביי שרצים, וואו געפינט מען דאס? דווקא ביי נחש, זאגט רשי כל הולך על גחון, מיינט די תורה דא נחש. דאס איז זייער געשמאק פארשטאנדיג. מען דארף אבער פארשטיין דעם סיום פון פירוש רשי, דאס איז אינגאנצן נישט פארשטאנדיג. ולשון גחון, זאגט רשי, אז דאס איז שחי' שהולך שח ונופל על מעיו, אז ער גייט איינגעבויגן, דערנאכדעם פאלט ער אראפ און ער גייט אויף זיינע געדערים, אויף זיין בויך. ווי געזאגט שטייט שוין אין פרשת בראשית על גחונך תלך, אבער דארטן איז רשי ניט מפרש וואס איז לשון גחון. נאר אז וואס זאגט רשי דארטן רגליים היו לו ונקצצו דער נחש האט געהאט פיס נאך דעם וואס ער האט געטון די מעשה מיט דעם עץ הדעת האט דער אייבערשטער אים אפגענומען אראפגעהאקט די פיס און ער האט אנגעהויבן גיין על גחונך איז נישט מובן א געוואלדיגע שווערע רשי נישט צו פארשטיין דא רשי האט דאך געדארפט מפרש זיין דעם טייטש פון גחון דעם ערשטן מאל ווען עס שטייט אין חומש און נישט פארלאזן זיך אויף זיין פירוש אין פרשת שמיני ס'טרעפט נישט אַזאַ זאַך אין רשי. אַז ס'איז דאָ אַ פּסוק אין בראשית על גחונך, זאָגט רשי גאָר נישט, רשי זאָגט אַז מ'האָט אים אָפּגעהאַקט די פֿיס, דערפֿאַר גייט ער אויפֿן בויך. און ס'קומט דאָ אין פרשת שמיני, אַריבער גיין גאַנץ חומש בראשית, גאַנץ חומש שמות, מ'האַלט שוין טיף אין ויקרא, יעצט קומט רשי מפרש זיין וואָס מיינט גחון אַז ער גייט איינגעבויגן און ער פֿאַלט אַראָפּ אויף זיין בויך, לייגט זיך אינגאַנצן נישט אין שכל, וואָס איז דאָ מיט רשי? וואָס איז די כוונה פֿון רשי וואָס ער איז מפרש דווקא דאָ און דאָרט איז ער עס נישט מפרש? אַ שווערע שאלה צו פֿאַרשטיין. אות ב', אין אות ב' וועט מען געבן א וועג ווי מען קען עס לכאורה ענטפערן, און ער וועט זאגן אז מען קען עס נישט ענטפערן, בלייבט די שאלה. און מיר האבן די ערשטע שאלה, אויף דעם ערשטן חלק וואס רשי זאגט אויף כל הולך על גחון, וואס דאס מיינט, וואס עס שטייט זה נחש איז געשמאק פארשטאנדיג, וואס שטייט ולשון גחון איז שחי' שהולך שח ונופל על מעיו, פארשטיי איך אינגאנצן נישט וואס דאס איז. ב', לכאורה וואלט מען געקענט ענטפערן אז רשי איז נישט מפרש אין פרשת בראשית על גחונך תלך, ווייל דער טייטש פון גחון איז מובן מאליו. גחון איז פארשטאנדיג פאר זיך אליין, ווי איז פארשטאנדיג גחון פון זיך אליין, און ער זאגט דאס נישט דארט אין דעם פירוש, און אויף איינעם פון צוויי אופנים, די צוויי אופנים ווי דער קינד ווען ער לערנט חומש על גחונך תלך, וועט ער אליין פארשטיין וואס דאס איז, און רשי דארף אים נישט מפרש זיין וואס דאס איז. א', איין וועג, אויפן פסוק, ושם הנהר השני, אויכעט אין בראשית, אין בראשית, שטייט ושם הנהר, מ'רעדט וועגן די פיר נהרות וואס זענען ארויסגעגאנגען פון גן עדן, איז ושם הנהר השני שטייט גיחון.

און על דרך זה קען מען טייטשן על גחונך תלך. במילא האב איך אן ענטפער פארוואס רשי דארף מער נישט מסביר זיין, וויבאלד ער האט שוין געזאגט אויף דעם עניין פון ושם הש- ושם הנהר השני גיחון, האט ער מסביר געווען וואס דאס איז, דארף ער נישט נאכאמאל מסביר זיין על גחונך תלך וואס דאס איז, ווייל איך קען זאגן די זעלבע זאך אויף דעם נחש, וויבאלד א נחש קריכט אויף דער ערד, ווי רשי זאגט אליין, רגליים היו לו ונקצצו, וועט דער קינד אליין פארשטיין זייער פשוט, ווערט זיין הליכה אנגערופן על גחונך. דערפאר זאגט ער דארטן גארנישט וואס דאס איז. וואס מיינט על גחונך? בלשון האבן עזרא, ווי דער אבן עזרא זאגט אין פרשת בראשית דארטן אויפן פסוק, פארוואס ווערט ער אנגערופן על גחונך? זאגט דער אבן עזרא געוואלדיג, בעבור הרוח שיגיח ממנו, על גחונך תלך, ווייל ווען דער נחש גייט און ער קריכט אזוי אויף די ערד, מאכט ער א רעש, דאס הייסט רשי פארלאזט זיך אויף זיין פירוש אין פריערדיגן פסוק וואס ער זאגט אויף גיחון, גיחון מיינט אז ס'מאכט אז ס'מאכט א רעש אז זיין וואסער גייט מיט א גרויסן שטורעם און ער מאכט א גרויסן רעש, זעלבע זאך אויכעט ווען דער פסוק קומט ווייטער און זאגט על גחונך תלך, איז דער אבן עזרא טייטשט אז ס'דא א ווינט וואס גייט ארויס פון אים ווי ער קריכט, איינער וואס גייט אויף די פיס מאכט נישט קיין רעש, ער קריכט אויף די ערד שאקלט ער די ערד און ס'ווערט א רעש פון דעם. איז לכאורה האב איך איין וועג צו פארענטפערן פארוואס רשי זאגט דארטן גארנישט. געווען די שאלה פארוואס זאגט רשי דארטן גארנישט און דווקא אין שמיני זאגט ער יא. ב', כ'האב א צווייטן וועג ווי מ'קען עס ענטפערן, גחון מיינט מעיים. וואס מיינט גחון? גחון מיינט זיינע קישקעס, זיין בויך, ער קריכט אויף זיין בויך. ווי דער תרגום אליין, דער תרגום, אין און אז זיי זאגט אבער איך טאג אין יונס און בן זיע זא טייטש אלט קוין חוטלך אל מייך טייזיל דו וועסט גיין אויף דיין מאגן מייך דאג אויף מאג אויף מ בויך אדער אדער ווי דער רבי נזר טייטש וואס מיינט אלט קוין חו אדער חוזה אט גיין אויף זיין ברוסט אט גיין אויף זיין אויף דעם אחר פייליק פון דעם גוף די פירוש אבן אז רש דארף עס נישט מפרש זיין רשי דארף נישט מפרש זיין וואס דאס איז, אבער איך נאך האב איך קען פארענטפערן פארוואס רשי דארף גארנישט זאגן דארט ווען ער זאגט על גחונך, פארוואס? ווייל עה ווארום דאס איז א ווארט אין לשון קודש. גחונך, אז ס'מיינט אדער א בויך, אדער עס מיינט א חזה, איז דאס א לשון קודש'דיקן ווארט. וואס דער תלמיד ווייסט זיין פירוש, און ער ווייסט דעם טייטש פון מעיים אדער פון חזה. ער ווייסט אז מעיים איז א איז קישקעס, מעיים איז א בויך, ער גייט אויף זיין בויך, ער ווייסט אז חזה מיינט אז ער גייט אויף זיין ברוסט, זעלבע זאך ווייסט ער אויך, דאס שטייט על גחונך, גחון מיינט זיין בויך. ממילא וואלט געווען זייער געשמאק אראפגיין די שאלה פארוואס רשי זאגט דארטן גארנישט, אבער לפי זה איז דאך שווער לאידך גיסא, און אז עס ווערט דאך שווער לאידך גיסא, איך פארשטיי פארוואס דו זאגסט דארטן גארנישט, פארוואס קומט דא ביסטו משנה אינגאנצן? רעדט נישט וועגן דעם ענין, נישט אז ס'איז געווען אז רגליים, אז רגליים היו לו ונקצצו, ממילא ווען ער גייט איז דאס אזוי ווי גיחון, אז ער מאכט א מורא'דיגן טומל, אדער גחונך מיינט לכתחילה דעם בויך ווי א קינד פארשטייט אליין פון ס'איז א לשון קודש'דיגער ווארט, און ווערט דאך שווער וואס ס'טוט זיך דא, וואס משנה דעם גאנצן פירוש וואס דאס מיינט. לפי זה איז שווער לאידך גיסא ווי דער רבי איז מסביר. וואס איז רשי'ס הכרח אז דא אין דער אין דער איז דער פירוש פון הולך על גחון נישט ווי ביי על גחונך תלך ווי דער אבן עזרא דא איז מפרש. דער אבן עזרא דא איז דאך מפרש אנדערש ווי מפרש דארטן. נישט הולך והומה אדער כפירוש התרגום אויך דא אז ס'רעדט זיך וועגן מעיו פונקט ווי ער רעדט דארטן אז ער גייט אויף זיין בויך. נאר לשון גחון זאגט רשי שחייה וכו'. וואנעט נעמט דאס רשי וואס דער הכרח צו רשי צו טייטשן דא אנדערש און ממילא דאך בלייבט אויך די שאלה אז דארט איז טאקע פארשטאנדיק אליין דער קינד פארשטייט וואס דאס מיינט דארף רשי גאר נישט זאגן און דא האט ער לכאורה אויך נישט געדארפט זאגן גאר נישט אויב דער קינד ווייסט וואס מיינט גחונך וואס קומסטו דא ביסט משנה אין גאנצן דעם גאנצן ענין אז ס'רעדט זיך נישט אפילו ווי דער תרגום זאגט, דער תרגום אליין זאגט דאך דא אויך על מעוהי, כל הולך על גחון, דאס גייט על מעוהי אויף זיין, אויף זיינע קישקעס, אויף זיין בויך, און רשי איז משנה און זאגט גחון, שחייה וכו'. זייער נישט פארשטאנדיג אינגאנצן וואס טוט זיך דא. דאס איז איין שאלה וואס מיר האבן, פון ערשטן חלק אויף די רשי, אויף דעם וואס עס שטייט אין פסוק, כל הולך על גחון, איז רשי מפרש דעם ענין, עס איז נישט פארשטאנדיג. באות ג'. דערנאך איז רשי מעתיק כל הולך. רשי איז מעתיק דעם ווארט כל הולך, און איז מפרש להביא השלשולין ואת הדומה לדומה. קודם איז רשי מפרש דעם עניין פון הולך על גחון, וואס דער עניין פון גחון וואס עס מיינט ווי מען גערעדט פריער וואס רשי האט מפרש געווען, און דערנאך איז ער מפרש דעם עניין וואס שטייט כל הולך. קודם וויל ער דאס זאגן וואס דאס מיינט הולך על גחון, און דערנאך גייט ער צוריק און איז מפרש וואס מיינט כל. רשי ברענגט אראפ פון פסוק כל הולך, און ער איז מפרש זייער וויכטיג דערצו דעם וואס רשי ברענגט אראפ פון חומש, ווי געזאגט שוין אזויפיל מאל, אז רשי אליין האט עס געשריבן וואס איז נוגע יעדע ווארט וואס ער ברענגט אראפ פון חומש אויכעט, רשי ברענגט אראפ כל הולך, און איז מפרש וואס וואס קומט דאס צו דערציילן כל הולך על גחון, שטייט נישט והולך על גחון טאר מען נישט עסן, שטייט כל הולך על גחון, וואס זאגט רשי, איז מפרש להביא השלשולים, ס'קומט אונז לערנען אויף דעם ענין פון ווערים, וואס ווערים גייען דאך אויכעט, זיי קריכן דאך אויכעט אויפן, אויפן בויך, און ואת הדומה לדומה, וואס מיינט דאס? הדומה, אזעלכע וואס זענען דומה צו שלשולים, לדומה וואס שלשול איז דומה צו א נחש. ס'הייסט אַז ס'דאָ דאָ דרײַ סאָרטן אופֿנים, וואָס דער רשי זאָגט, ס'איז דאָ איינער דאָ, וואָס דער חומש זאָגט, הולך על גחון מיינט אַ נחש, און כל קומט מרבה זײַן שלשולים, און אויכעט אַ זאַך, וואָס איז דומה צו שלשול, און שלשול איז דומה צו נחש, ואת הדומה לדומה. דער רבי פֿרעגט אויף דעם דרײַ שווערע שאלות, וואָס איז נישט פֿאַרשטאַנדיק, וואָס רשי זאָגט דאָ. איז נישט מובן. אמת טאקע אז כל איז א ריבוי, שטייט נישט, שטייט נישט הולך על גחון טאר מען נישט עסן, שטייט כל הולך על גחון, מוז זיין אז ס'איז א ריבוי, אקעי, דאס פארשטיי איך, אבער פון וואנען איז די ראיה על דרך הפשט, וואנען נעמט דאס רשי על דרך הפשט אז ער איז מרבה צוויי זאכן, ער איז מרבה דא דער כל איז מרבה סיי שלשולים און סיי ואת הדומה לדומה, א זאך וואס איז דומה צו שלשולים, און שלשולים איז דומה צו נחש. ס'הייסט אז ס'דא שלשולים וואס זיי גייען אויפן בויך, דערנאך דא עפעס א אנדער זאך, וואס זיי קוקן אויס אזוי ווי א שלשול, און א שלשול איז דאך אזוי ווי א נחש, איז מען מרבה צוויי זאכן, וואנען נעמט רשי אין פשוטו של מקרא, אין פשט, אז מ'איז מרבה דא צוויי זאכן, נישט איין זאך. דער רבי לייגט צו אין הערה צוועלף, עס איז געשמאק, אף שדרוש איז דא מקורו בגמרא בתורת כהנים, ווי מען גייט לערנען יעצט אין די שיחה, איז דאך רשי מעתיק בפירושו נאר זאכן וואס איז שייך צו פשוטו של מקרא, אויב עס איז שייך צו פשוטו של מקרא, און ער זאגט נישט דא רבותינו דרשו, ער זאגט עס פשוט, כל הולך להביא השלשולים ואת הדומה לדומה, איז דאך שווער פון וואנען נעמט רשי אז מען רעדט דא וועגן דעם ענין פון דווקא פון צוויי זאכן, נישט איינע. בית, די קשיא ווערט נאך שטארקער, די צווייטע שאלה דא, עס ווערט נאך שטארקער, די דרשה איז דא סיי אין תורת כהנים, אויפן פסוק, אויף כל הולך על גחון, זאגט דער תורת כהנים עפעס, און אויכעט אין די גמרא, די גמרא אין חולין זאגט אויכעט וועגן דעם, וואס איז דער לשון? ס'איז דא דער, דער ביאור איז דא אין תורת כהנים און אין גמרא, דער לשון פון רשי ואת הדומה לדומה שטייט אין תורת כהנים. רשי נעמט עס פון תורת כהנים, אבער אין גמרא איז דער לשון ואת הדומה לשלשול, נישט מער, א זאך וואס איז דומה צו שלשול, און ער ברענגט נישט אראפ די אלע אנדערע זאכן. אין הערה דרײַצן שרייבט דער רבי, ולהעיר מגירסת הריף והראש אין גמרא אין חולין, כל לרבות שלשול קטן. דאס איז דאס איין זאך, נישט קיין צוויי זאכן. פון וואנען נעמט רשי צו זאגן אויף צוויי זאכן, האבן מיר צוויי שאלות. די ערשטע שאלה איז, כל מיינט א ריבוי, פון וואנעט ווייסט ער אז ס'איז צוויי ריבויים? איין ריבוי. א שלשול, פון וואנעט ווייסט ער ואת הדומה לדומה, א אנדער סארט שרץ. די צווייטע שאלה ווערט נאך שטארקער, און די ערשטע ווערט נאך אסאך שטארקער, אז ס'דא א גמרא און תורת כהנים, רשי קלייבט אויס תורת כהנים, פרעגט דער רבי די שאלה, פארוואס? איז לויט דער גירסא פון גמרא, קען מען לערנען בדוחק על כל פנים אז די גמרא רעדט דא אז כל איז מרבה בלויז איין זאך, וואס עס שטייט שלשול והדומה לשלשול, וואס מיינט עס? דאס הייסט, שלשול איז א דוגמא פון דער מין וואס מען לערנט אפ פון דעם ריבוי וואס איז כולל יעדן שרץ וואס איז דומה צו שלשול. איך זאג נישט אז ס'איז דומה לשלשול, און שלשול איז דומה צו נחש, אז דא דא צוויי זאכן, דער שלשול און נאך א זאך וואס איך לערן ארויס, ווי רשי לערנט פון תורת כהנים דומה לדומה, אין גמרא קען מען לערנען אפילו ס'איז אביסל א דוחק, אבער מען קען לערנען אז די גמרא איז מחדש נאר איין זאך, וואס מען לערנט אפ פון דעם ריבוי וואס איז כולל יעדן שרץ, וואס איז דומה צו שלשול. און וואס לערנט זיך ארויס פון דעם? ופשיטא אז שלשול גופא לערנט זיך ארויס פון דעם, שטייט דאך כל, אבער נישט קיין צוויי זאכן. אבער דאס האלט לויט די גירסא פון די גמרא איז לויט די גמרא טאקע דא מ'לערנט ארויס איין זאך אבער לויט די גירסא פון תורת כהנים דער תורת כהנים זאגט דאך ווי רשי נעמט דאך פון תורת כהנים ואת הדומה לדומה אז דער דומה איז דומה לשלשול און דער שלשול איז נאר דומה צו דעם נחש איז דא דא צוויי חידושים צוויי זאכן איז מודגש אז דא זענען צוויי ריבויים צוויי מדרגות צוויי סארטן שרצים אלף שלשול וואס איז טאקע דומה לנחש, ב' ואת הדומה לדומה, שרצים וואס זענען נישט דומה לנחש, אינגאנצן נישט דומה לנחש, זענען דומה צו דעם, יעדער איינער האט זיך זיינע תנועות מיט זיינע עניינים ווי מ'וועט זען ווייטער אין שיחה, ממילא וואס מיינט דומה לדומה, אז דער ענין וואס ער איז דומה, איז ער דומה נאר צו שלשול און נישט דומה אינגאנצן צו נחש, וויבאלד אבער אז ער איז דומה צו שלשול און שלשול איז דומה לנחש, טאר מען אים אויכעט נישט עסן, אבער פון וואנעט נעמט רש י אז דא דא צוויי סארטן זאכן אז מען וויל אויכעט מרבה זיין דעם ענין, נאכאמאל אינעווייניג, בייז, איין זאך איז דא שלשול, און בייז די צווייטע זאך וואס רש י זאגט, ואת הדומה לדומה, שרצים וואס זענען נישט דומה לנחש, נאר וואס זענען זיי דומה, דומה לשלשול, וואס ער אליין איז בלויז א דומה לנחש ווי געלערנט פריער. איז פון וואנעט נעמט רש י דעם ענין. און רשי קלייבט אויס די גירסא פון תורת כהנים און נישט די גירסא פון גמרא אין פשוטו של מקרא פון וואנעט נעמט רשי אז דא דא צוויי ריבויים און נישט איינע כל מיינט א ריבוי אבער ווער זאגט אז ביידע ריבויים גימל די דריטע שאלה אויף דעם חלק פון רשי וואס רשי ברענגט אראפ דעם ענין פון כל הולך להביא השלשולים ואת הדומה לדומה די דריטע שאלה איז פארוואס איז רשי מעתיק פון פסוק אויך כל הולך וואס קומט רשי לערנען דא געוואלדיגע שווערע שאלה, ווי געזאגט פריער האט מען געטון אין אות ג', כל איז א ריבוי, האט רש י געדארפט אראפברענגען אנשטאט דעם ענין פון כל הולך, כל הולך על גחון, געדארפט אראפברענגען כל, וואס שטייט אין פסוק כל, יעדער איינער ווייסט אז שטייט אין פסוק כל הולך על גחון, רש י גייט מסביר זיין נאר דעם ריבוי פון כל, וואס ברענגט אראפ דעם הולך, אינגאנצן נישט פארשטאנדיג, פארוואס רש י מעתיק פון פסוק אויך הולך, דער ריבוי איז דאך בלויז פון ווארט כל, וואס דארף אנהאבן דעם ענין פון הולך, נאכמער, די שאלה ווערט נאך די דריטע שאלה ווערט נאך אסאך שטארקער גלייך שפעטער בכיוצא בזה איז רשי מעתיק פון די ווערטער אין דעם זעלבן פסוק ווי גערעדט פריער וכל הולך על ארבע יא רשי מעתיק פון די ווערטער כל הולך על ארבע וואס ברענגט ער אראפ נאר דעם ווארט כל און איז מפרש וואס מיינט כל, כל איז א ריבוי, זאגט רשי לרבות את החיפושית וכו', מ'עט באלד לערנען אז אז כל הולך על ארבע מיינט עקרב, און צו דערצו וואס ס'שטייט כל מיינט עס אויכעט א חיפושית וואס ער איז ענדליך צו א עקרב. וואס ברענגט רשי אראפ פון פסוק כל, פארוואס ברענגט ער דארט נישט אראפ כל הולך, אינעם זעלבן פסוק, אין די זעלבע רשי? נישט פארשטאנדיג אינגאנצן לרבות את החיפושית און דא איז רשי מוסיף און מעתיק אויך הולך האבן מיר אויף די ערשטע שטיקל רשי כל הולך על גחון האבן מיר איין שאלה פארוואס רשי משנה דא פון דעם לשון וואס האט געלערנט פריערט אין בראשית אין בראשית קענען מיר האבן א ענטפער מ'האט געלערנט סיי ווי דער אבן עזרא אז דאס הייסט א פשוט'ע ווארט אין לשון קודש וואס א קינד פארשטייט דארף רשי גארנישט מסביר זיין ווייל ער האט שוין מסביר געווען וואס גיחון וואס דאס איז איז דאך דארט גחונך ער קריכט אויף דר'ערד מאכט ער א רעש אדער גחונך תלך מ'דארף נישט מבאר זיין דער קינד ווייסט וואס ער וויל ווי קומט דא אז רשי איז משנה אין גאנצן און אפילו ווי דער תרגום זאגט דא אויכעט אויפן פלאץ כל הולך על גחון על מעוהי אראל פונקט די זעלבע זאך אז ער גייט אויף זיין בויך וואס רשי משנה אז שחייה שח און דאן פאלט ער אראפ און דאן גייט ער אויף זיין אויף זיין בויך וואנעט נעמט דאס רשי

אויב דאס איז צוויי ריבויים אין פשוטו של מקרא איז דא א ריבוי אבער נישט קיין צוויי ריבויים די קשיא ווערט נאך אסאך שטארקער די צווייטע שאלה איז אז די דרשה דא אין תורת כהנים און אין גמרא אין גמרא שטייט אז עס רעדט זיך וועגן איין זאך דא אראפגעברענגט אויך דעם ריף מיט דעם ראש כל לרבות שילשול קטן דאס איז דאס און וואן און רשי נעמט דעם תורת כהנים וואס שטייט אז עס איז מרבה דעם דומה לדומה ס'איז צוויי זאכן ס'איז מרבה שילשול און ס'איז מרבה א זאך וואס איז דומה ס'איז דומה לשילשול און וואס ער איז אינגאנצן נישט דומה לנחש, ער איז נאר דומה לשילשול, און שילשול איז דומה לנחש. וואס טוט זיך דא? רשי קלייבט אויס דווקא די גירסא פון תורת כהנים אין פשוטו של מקרא, פארוואס? די דריטע שאלה געווען, וואס ברענגט רשי אראפ כל הולך? ער וויל מסביר זיין די מין פונעם ריבוי, האט ער געדארפט אראפברענגען נאר כל? דער פראבלעם דא איז נאר כל. ווי מ'זעט אין די זעלבע פלאץ וואס רשי ברענגט אראפ דעם, שפעטער שטייט גלייך נאך דעם כל הולך על ארבע, שטייט נישט והולך על ארבע טאר מען נישט עסן, שטייט כל הולך על ארבע, זאגט רשי אויכעט לרבות את החיפושית, אבער זאגט רשי דארט נאר כל, דארט ברענגט ער נישט אראפ כל הולך. א געוואלדיגע שאלה פאר וואס איז דאס? אות ד' מיר גייען יעצט צו דעם נעקסטן, אין דעם קומענדיגן קטע אין רשי, און פרעגן אויף דעם אויכעט נאך דריי שאלות, און נאכדעם וועט דער רבי אנהייבן אין אות ו' וועט דער רבי אנהייבן ענטפערן וואס דאס איז. דערנאך איז רשי מעתיק הולך על ארבע און איז מפרש. רשי ברענגט אראפ כל הולך על ארבע און איז מפרש וואס איז הולך על ארבע, זה עקרב. עס מיינט א עקרב, וועלכער איז דער איינציגער שרץ וואס איז הולך על ארבע.

אויכעט די זעלבע זאך ווי ער זאגט פריער ביי דעם, אז ס'רעדט זיך דא וועגן א חיפושית וואס איז דומה צו דעם ענין פון עקרב, ואת הדומה לדומה, ס'דא א זאך וואס איז קוקט אויס אזוי ווי דעם עקרב אבער ס'איז אינגאנצן נישט אזוי ווי, אזוי קוקט אויס ווי דעם חיפושית אבער ס'איז אינגאנצן נישט ווי דעם עקרב, וויבאלד אבער ער איז דומה צו חיפושית און חיפושית איז דומה צו עקרב, איז מען דאס אויכעט מרבה. איז אויך דא נישט מובן על דרך הנ"ל סעיף ג', דארט זיין פונקט די זעלבע שווערע שאלות וואס מ'האט פריער געפרעגט אין סעיף ג'. א', פון וואנען נעמט רשי פון פשט הכתובים אז דער כל איז מרבה צוויי זאכן, א', חיפושית, ב', ואת הדומה לדומה, פון וואנען נעמט עס רשי? ס'קען זיין אז ס'איז מרבה נאר חיפושית, שטייט כל איז דאס מרבה איין זאך, און די שאלה ווערט דאך פונקט ווי געזאגט פריער, אז אין תורת כהנים איז טאקע, אין גמרא איז טאקע רעדט נאר וועגן איין זאך, דער רבי ברענגט דעם ריף און דעם ראש, אויכעט אז זיי שרייבן כל,

לחיפושית, די גמרא זאגט ואת הדומה, וואס איז דאס? לחיפושית, איינער וואס איז דומה צו חיפושית לערנט זיך ארויס איין זאך פון דעם. אות ה'. שפעטער נאך איין שטיקל רשי, און מיר פרעגן אויף דעם נאך איין שאלה, נאכדעם אנהייבן אות ו' דער ביאור אין דעם. געשמאק דער ביאור דער חידוש וואס רשי האט געקוועטשט דא, וואס רשי האט משנה געווען און אינגאנצן נישט פארשטאנדיג די אלע שאלות, איז דאך ממש געוואלדיגע שווערע שאלות. אות ה'. שפעטער שטעלט זיך רשי אויף מרבה רגליים און איז מפרש.

דערין עד כל מרבה רגליים, יעדער איינער וואס האט אסאך פיס, איז ער אויכעט א ענין פון מ'טאר אים נישט עסן. שטייט שפעטער שטעלט זיך רשי מיט מרבה רגליים, ברענגט אראפ מרבה רגליים, און איז מפרש, וואס איז מרבה רגליים? זאגט רשי זה נדל, וואס מיינט נדל? שרץ שיש לו רגליים מראשו ועד זנבו, לכאן ולכאן, ער האט פיס פון זיין קאפ ביזן עק, האט ער פיס, פון ביידע זייטן האט ער פיס, פון אויבן ביז אונטן. וקורין ווי רופט מען אים אן? ווייסט עס זיכער דער לשון פון פראנצויזיש, סינט פידיש, סינט פידיש. ווי מ'וועט לערנען שפעטער איז דער רבי מסביר דארטן אז סינט פידיש מיינט אז ער האט הונדערט פיס. סינט, אין די אמאליגע פראנקרייך ווען מ'האט גערעדט אין די שפראך ווען רשי איז געווען האט מען געזאגט סינט, היינט איז דאס זאגט מען עס א אנדער סארט ווארט, אבער מ'פרעגט, כ'האב געפרעגט די אייניקלעך וואס זענען דא פון פראנקרייך האבן זיי געזאגט אז דאס מיינט אזוי, פידיש, אדער איך האט יעמאלט אין די שפראך פון גערעדט אמאל איז צינט איז הונדערט און פידיש איז פיס, ער האט הונדערט פיס, דאס וואס רשי ברענגט אראפ, און מיט דעם איז רשי מסיים זיין פירוש אויף דעם פסוק, מיט דעם ענדיגט רשי צו. יעצט דארף מען פארשטיין אויך וואס רשי זאגט דאס זה נדל און וואס דאס מיינט. דאס וואס רשי איז מאריך אז נדל זה שרץ שיש לו רגליים מראשו ועד זנבו לכאן ולכאן וקורין צינטפידש און זאגט נישט בקיצור, זה נדל, סינטעפיטש בלע"ז. וואס דארף רשי זאגן שרץ שיש לו רגליים מראשו ועד זנבו לכאן ולכאן מיט אלס? איז פארשטאנדיג. פארוואס? און זאגט נישט בקיצור איז פארשטאנדיג, דאס איז יא פארשטאנדיג, ס'איז נישט קיין שאלה. פארוואס? ווייל רשי באווארנט עס זענען דאך פאראן אסאך שרצים מיט מרבה רגליים, און נישט דער איינציגער שרץ, ס'דא אסאך וואס האבן אסאך פיס, נישט נאר פיר. פארוואס זאגט מען אז מרבה רגליים זה נדל? פארוואס איז דאס דווקא נדל? דעריבער איז רשי מסביר אז דאס איז א שרץ וואס זיין גאנצער גוף האט רגליים, מוז רשי מסביר זיין אז ס'איז א נדל און ס'איז שרץ שיש לו רגליים מראשו ועד זנבו, א שרץ וואס זיין גאנצער גוף האט רגליים מראשו ועד זנבו, און לכאן ולכאן, פון ביידע זייטן. דערפאר לייגט רשי צו, וקורין רופט מען אים על שם ריבוי הרגליים, ווי רופט מען אים? סינטעפיטש. וואס מיינט דאס? מאה רגליים. און דאס איז דער שרץ וועלכן תורה מיינט מיט מאבער רגליים. וואס מיינט תורה מיט מרבה רגליים? א נדל וואס ער האט הונדערט פיס, פון קאפ ביזן ביזן עק האט ער פיס פון ביידע זייטן. דאס איז פארשטאנדיג. פאר וואס איז אבער רשי דא נישט מפרש דעם ווארט כל מרבה רגליים? וואס שטייט אין פסוק אז ער קומט מרבה זיין אויך אנדערע שרצים וואס זענען מרבה רגליים און דומה לנדל און דומה ואת הדומה לדומה. געוואלדיגע שווערע שאלה. וויאזוי האט זיך רשי אפגעשטעלט אויף יעדן ארט וואס ס'שטייט כל און אראפגעברענגט און דער רבי פרעגט אויף דעם שאלות פארוואס רשי ברענגט אראפ צוויי ריבויים סיי ביי דעם נחש ברענגט ער אראפ שלשולים ואת הדומה לדומה און סיי ביי דעם ענין פון הולך על ארבע ברענגט ער אראפ דאס מיינט א עקרב וואס מיינט אויך דעם ענין פון חיפושית און דומה לדומה און דא ווען ס'קומט צו דעם ענין פון מרבה רגליים זאגט רשי גארנישט דו פרעגסט דא א ריבוי שטייט דאך כל געוואלדיגע שווערע שאלה ער מסביר כל הולך על גחון, ער מסביר דעם כל הולך על ארבע, און אז ס'כולל נאך זאכן, ווען ס'קומט דא כל מרבה רגליים, זאגט ער גארנישט. די רשי איז פשוט נישט צו פארשטיין וואס רשי וויל דא, וואס טוט, וואס טוט זיך דא. דער רבי לייגט נאך צו, ס'איז נאכנישט גענדיגט די שאלה, דער פלא איז נאך גרעסער. סיי אין תורת כהנים און סיי אין גמרא שטייט טאקע אז אט כל מרבה די סיי אין תורת כהנים און סיי אין גמרא. רשי נאך פריערט האט זיך פארלאזט אויף ביידע מאל אויף תורת כהנים און נישט אויף די גמרא, ווייל די גמרא רעדט וועגן איין ריבוי, תורת כהנים רעדט וועגן צוויי, און דא איז ער ער לאזט ער לאזט אפ אינגאנצן. ער פארגעסט אינגאנצן פון גמרא און פון תורת כהנים, ער ברענגט זיי נישט אראפ. סיי אין גמרא און סיי אין תורת כהנים שטייט טאקע אז עד כל מרבה איז מרבה. וואס איז דאס מרבה? את הדומה, ואת הדומה לדומה. רשי ברענגט די דרשות חזל אויף די ערשטע צוויי מאל וואס עס שטייט וכל איינמאל שטייט כל שטייט איינמאל שטייט כל הולך על גחון און דערנאכדעם שטייט וכל הולך על ארבע אויף דעם איז ער יא מסביר און נישט ביים דריטן מאל זאגט ער גארנישט וואס טוט זיך דא וואס איז מיט רשי וואס האט פאסירט נישט פארשטיין אין גאנצן וואס רשי טוט זיך דא מיר איבערגיין נאך איינמאל זייער קורץ די שאלה איז פארשטיין וואס מ'רעדט דא רשי זאגט ברענגט אראפ דעם כל הולך על גחון ער איז מסביר וואס גחון איז אז גחון מיינט א שלאנג ער איז מסביר וואס א שלאנג פארשטיי איך זייער גוט ווייל אין תורה האט מען שוין געלערנט גחונך דאס מיינט א שלאנג אבער בשעת ער רעדט אין חומש בראשית זאגט רשי גארנישט פארוואס ווען ס'קומט דווקא אין חומש אין פרשת שמיני ביסטו מפרש און אויב איך זאל זאגן אז אין אין בראשית פארלאזט ער זיך אויף דעם וואס שטייט פריער ביי גיחון פארוואס איז ער דא משנה, דא זאגט ער ס'רעדט זיך וועגן שח, שחייה, ער גייט איינגעבויגן מיטן קאפ, דערנאך פאלט ער אראפ אויף זיין בויך און ער גייט אויפן בויך, וואנעט נעמט עס רשי, וואס האט רשי געקוועטשט צו משנה זיין פון דארטן? דערנאך אין די אנדערע, די אנדערע זאכן איז געווען וואס ס'שטייט כל וועגן כל הולך על גחון, איז רשי מרבה פון כל הולך, אז ס'רעדט זיך סיי וועגן א שלשול, דאס איז א ווארים, און סיי אויכעט ווען ס'איז א דומה לדומה, ער איז דומה צו דעם שלשול, איז נישט דומה צו דעם נחש, ער איז נאר דומה צו דעם שלשול, און דער שלשול איז דומה צו נחש, לערנען זיי אויכעט אויס. פרעגט דער רבי דריי שווערע שאלות, ערשטנס וואנעט נעמט רשי אז כל איז טאקע א ריבוי, וואנעט נעמט רשי אבער אז א ריבוי אויף צוויי זאכן, סיי א שלשול און סיי א דומה לדומה, ער איז נאר דומה צו דעם שלשול אבער נישט דומה אינגאנצן צום נחש. די קשיא ווערט נאך שטארקער, וואס אין גמרא שטייט טאקע אז עס איז נאר איין זאך, ריף און די ראש אלע ברענגען אראפ איין זאך, קומט רשי און שטעלט זיך פארלאזט זיך אויפן תורת כהנים און ברענגט אראפ דווקא דעם תורת כהנים וואס איז נישט די פשוטו של מקרא אז ס'רעדט זיך וועגן צוויי ריבויים לויט דעם לויט זיי איז דא נאר איין ריבוי אינגאנצן דערנאך אויכעט ווען בשעת ער ברענגט אראפ דעם כל הולך וויל ער מרמז זיין אז ס'דא א ריבוי האט ער געדארפט ברענגען נאר כל פארוואס ברענגט ער הולך אויכעט דאס איז געווען די שאלה אויף דעם דערנאך איז געקומען האבן מיר שוין פיר שאלות דערנאך איז געקומען די שאלה אויף דעם אויף דעם לעצטן חלק פון הולך על ארבע און איז מפרש דער צווייטער חלק נישט דער דריטער דער צווייטער חלק הולך על ארבע זאגט ער זה עקרב ווייל דאס איז דער איינציגער שרץ וואס ער גייט אויף פיר אבער דערנאך לייגט ער דערצו ברענגט ער אראפ אויכעט כל און ער שרייבט להביא את החיפושית און אויכעט הדומה לדומה א זאך וואס איז דומה צו חיפושית ער איז אינגאנצן נישט דומה צו נחש וויבאלד ס'איז דומה צו חיפושית און ס'איז דומה צו נח חיפושית איז דומה צו נחש ברענגט ער אים אויך אראפ און די זעלבע שאלה ווי מ'האט געפרעגט פריערט, ווייל אין רשי ווערט דא צוויי זאכן, סיי חיפושית און סיי דומה לדומה. און די זעלבע שאלה ווי גערעדט פריערט איז די צווייטע שאלה דא, פארוואס קלייבט רשי אויס די גירסא פון תורת כהנים און נישט פון די גמרא, וואס די גמרא זאגט אז נאר איין חידוש איז דא דא. דאן איז דא די לעצטע קטע פון רשי, רשי ברענגט אראפ דעם ענין פון מרבה רגליים, זאגט רשי מפרש זה נדל, וואס איז דאס? שרץ שיש לו רגליים מראשו ועד זנבו. איז פארשטאנדיג, ס'איז פארשטאנדיג פארוואס רשי ברענגט עס אראפ, ווייל ער וויל מיר דערציילן אז ס'רעדט זיך די תורה וויל אונז דערציילן וועגן דעם וואס ער האט הונדערט הונדערט פיס, אבער די שאלה איז פארוואס רשי איז דא נישט מפרש דעם ענין פון כל מרבה רגליים. שטייט דאך דער ווארט כל איז דאך דאס אויכט א ריבוי און דער פלא איז נאך אסאך גרעסער אז מ'זעט טאקע סיי אין גמרא און סיי אין תורת כהנים ברענגען זיי אראפ דא די גמרא אויכט אז ס'רעדט זיך וועגן צוויי זאכן ס'רעדט זיך וועגן דומה און וועגן דומה לדומה רשי בלייבט נאר אז ס'רעדט זיך וועגן וואס נאר א מרבה רגליים מיר לערנען גארנישט ארויס פון דעם אין גאנצן נישט פארשטיין די ערשטע צוויי מאל פון כל לערנט מען ארויס א גאנץ חידוש די שיינע זמן אין גאר רשי אז ס'דא צוויי חידושים אין יעדן איינעם און ס'קומט צום דריטן זאגט רשי גארנישט אויס ווארפן איז פשוט געוואלדיג נישט צו פארשטיין וואס טוט זיך דא מיט די רש י דער רבי וועט מחדש זיין וואס האט געקוועטשט רש י וואס דארט געפעלט און לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אלע שאלות דער ביאור בכל זה ווי געזאגט פריער פון דעם וואס דער פסוק נוצט דעם לשון הולך על גחון א לשון וואס שטייט נאר ביי נחש איז מוכרח אז דערמיט מיינט ער א נחש. וואס שטייט דארט דער לשון כל הולך על גחון? וואו זעהן מיר גחון אין תורה פריערט? ביי נחש על גחונך תלך. איז מוכרח אז ס'רעדט זיך וועגן א נחש. דערפאר זאגט רשי דעם לשון זה נחש. ס'מוז זיין אז ס'רעדט זיך וועגן נחש. ועל דרך זה ביי הולך על ארבע. פארוואס? וויבאלד אז דער איינציגער שרץ וואס איז הולך על ארבע, איז נישטא קיינער וואס גייט אויף פיר, אויף פיר פיס, איז אן עקרב, איז דערפאר מוכרח אז די תורה רעדט וועגן עקרב. זה עקרב ווי רשי זאגט. די שאלה וואס האט געקוועטשט דא רשין אט דא איז דא קומט דער חידוש נפלא אבער פאר וואס זאגט דער פסוק הולך על גחון הולך על ארבע איך פארשטיי ווען די תורה זאגט הולך על גחון ער רעדט וועגן נחש ווען ער זאגט הולך על ארבע רעדט ער וועגן עקרב אבער פון וואנט פאר וואס זאגט די תורה זיי וואס מיינט פאר וואס זאגט די תורה זאגן הולך על גחון הולך על ארבע וואס מיינען נחש ועקרב און זאגט נישט בקיצור ובפירוש כל נחש און כל עקרב וואס דארף די תורה מיר דאס געבן מיט אנדערע סארט ווערטער כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע דאס מיינט א נחש וואס מיינט דאס איך פארשטיי עס מיינט דאס ווייל איך זע גחונך ווייס איך אז ס'רעדט זיך וועגן נחש דער אייבערשטער שטעלט על גחונך און ביי עקרב ווייס איך אז דאס נאר דער איינציגער וואס הולך על ארבע אבער פאר וואס זאגסטו מיר אויף אזא סארט אופן דאס קען זאגן קלאר נחש ועק בשלמא וואס שטייט מרבה רגלים נישט נאדל יעצט ווערט דאך א שאלה אויכעט אויף נאדל שטייט דאך אויך נישט אז ס'רעדט זיך וועגן נאדל רשי זאגט דאס יא נאדל אבער שטייט נישט דארט אויך וכל וכל נאדל אבער דאס שטייט וכל מרבה רגלים וואס איז דער דער דאס סקעם דא באהאלטן באהאלטן אין לוש דער אויף נאדל האט נישט קיין שאלה בשלמא וואס ס'שטייט מרבה רגלים נישט נאדל קען מען ענטפערן ווייל נאדל איז נישט קיין לשון המקרא ווארט מיינט עס אז דער קינד ווייסט נישט וואס דאס איז דערפאר דארף ער דאס מסביר זיין איז נישט קיין לשון המקרא ווארט, מען געפינט אים נישט אין תנך, נישטא קיינמאל אין תנך דער ווארט נאדל, ס'דא אין תורת כהנים, דא, ס'דא אין משנה, איך האב געזאגט אין די משנה, אין מקוואות ברענגט זיך אראפ וועגן דעם, וואס רשי ברענגט כמה וכמה פעמים תורת כהנים בפירוש בספר ויקרא, רשי ברענגט אראפ אליין אין דער פירוש פון תורת כהנים אין ויקרא, אבער נחש און עקרב זענען דאך ווערטער וואס שטייען כמה פעמים אין חומש, איז דערפאר איז פארשטאנדיג פארוואס איז די שאלה בלייבט פארוואס מרבה רגלים שטייט און ס'שטייט נישט נאדל, ווען ס'שטייט נאדל וואלט מען נישט געוואוסט וואס דאס איז. דערפאר דארף שטיין מרבה רגלים האט אסאך פיס. בשעת אבער ס'קומט צו דעם ענין פון עקרב און ס'קומט צו דעם ענין פון נחש האט געקענט שטיין קלאר אז דאס רעדט זיך וועגן א נחש און וועגן א עקרב און דער קינד וואלט געוואוסט וואס דאס איז, ס'איז א לשון, ס'איז א לשון קודש און ער וואלט געוואוסט. פארוואס דארף די תורה זאגן דעם לשון כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע, בפרט אז איך ווייס זיכער ווי געזאגט פריערט אז דאס רעדט זיך וועגן א נחש און וועגן א עקרב. מילא בלייבט אונז די שאלה אויף די צוויי זאכן פארוואס דאס וואס רשי'ן האט געקוועטשט. רשי האט נישט פארשטאנען פארוואס. דערפאר מוז מען זאגן אז מיט הולך על גחון רעדט די תורה וועגן נחש נישט אלס כללות הנחש וואס האט כמה וכמה תכונות. די תורה קומט אונז נישט דא דערציילן וועגן נחש, ווען ס'וואלט געשטאנען נחש, וואלט איך געמיינט אז נאר יעדער איינער וואס ער האט די אלע תכונות פון נחש, אים טאר מען נישט עסן. אז ס'שטייט כל הולך על גחון קומט די תורה דא מדייק זיין, נישט דווקא אז ער דארף האבן אלע תכונות פון א נחש, אפילו ער האט נאר איין תכונה, באלד וועט מען זאגן וואס די תכונה איז פון דעם נחש, יעמאלט טאר מען אים נישט עסן. דערפאר זאגט די תורה הולך על גחון, דערפאר איז רשי מסביר וואס מען לערנט ארויס פון דעם, מען לערנט ארויס נאך זאכן, מסביר זיין שפעטער, פארוואס ברענגט רשי צוויי, פארוואס בכלל, ביי דעם דריטן זאגט ער גארנישט קיין חידוש, מוז מען זאגן אז מיט הולך על גחון רעדט די תורה וועגן נחש נישט אלס כללות הנחש, וואס האט כמה וכמה תכונות, א נחש האט אסאך תכונות וואס אנדערע האבן נישט, עס פאלט מיר יעצט איין אויסווייניג, ער עסט ערד, קיין אנדער חיה עסט נישט קיין ערד. נאר דווקא וואסער א סארט חיה איז אסור צו עסן, נישט חיה, שרץ, אלס נאר דווקא אלס אזא וואס האט די תכונה פון הולך על גחון. די גמרא, די תורה וויל אונז מדגיש זיין, הולך על גחון נישט וכל נחש, ווייל זי וויל אונז דערציילן אז מען רעדט אז ווער איז אסור, יעדער איינער וואס האט די תכונה, און נאר די תכונה פון נחש, וואס איז הולך על גחון. איז במילא מובן אז כל הולך על גחון איז מרבה שרצים וואס זענען דומה צו נחש דווקא אין דעם ענין פון הולך על גחון. וואס דאס איז וואס איז דאס? שלשולין וכולו. דערפאר זאגט רשי שלשולין. ועל דרך זה בנוגע כל הולך על ארבע. די תורה וויל אונז מדגיש זיין אז ס'דארף זיין אזא סארט זאך וואס איז ענדליך צו דעם עקרב, זאגט זי נישט עקרב, ער האט די תכונה פון עקרב, וואס איז דאס? וואס ער גייט אויף פיר. און דער איינציגער וואס גייט אויף פיר איז דאך עקרב, אז מען זאגט אז ס'דארף זיין א דומה צו דעם עקרב אין דעם ענין וואס ער גייט אויף פיר, מען גייט מסביר זיין וואס די חילוק צו צו ער האט פיר, צו ער האט מער ווי פיר און ער גייט נאר אויף פיר. איר וועט לערנען עס זייער געשמאק. און דער רבי לייגט צו נאך א זיבן און צוואַנציק זייער געשמאק. איך זע דאך דעם ענין וואס די תורה וואס רשי איז מדגיש אז איך לערן ארויס פון דעם שלשולים, דאס לערנט דאך אלע ארויס אפילו די גמרא אויכעט און דער ריף און דער ראש זאגט אויכעט אז כל איז מרבה שלשולים, א געשמאקן ווארט וואס דער רבי לייגט צו אין זיבן און צוואַנציק, שהרי שלשול הוא תולעת ולא נח ולא מין נחש, ער איז גארנישט אין דעם מין פון נחשים, ער האט דאך אברים, די זעלבע זאך חיפושית איז גארנישט קיין מין, איז גארנישט קיין עקרב. דער רמבם ברענגט אראפ אויכעט דעם ענין אז ער האט גארנישט ער האט גארנישט קיין ער האט גארנישט קיין קיין ענדליכע זאך אין ענין צו דעם עקרב, מילא איז פארשטאנדיג פארוואס די תורה זאגט הולך על גחון, ווייל אין די ביידע סיי די חיפושית האט א ענדליכקייט צו דעם עקרב אין איין ענין, און סיי דער שלשול האט א ענדליכקייט צו דעם נחש וואס ער איז אויכעט קריכט אויף קריכט אויפן ערד. און דערפאר קען דער פסוק נישט זאגן נחש אדער עקרב, דערפאר קען די תורה נישט זאגן נחש אדער עקרב, ווייל יעמאלט וואלט ער געמיינט אז וואס טאר מען נישט עסן, נאר איינער וואס האט אלע תכונות פון דעם נחש, איינער וואס האט אלע תכונות פון דעם עקרב, ווייל דעמאלט וואלט כל מרבה געווען נאר שרצים פון מין נחש ועקרב, פון דעם זעלבן מין, מען טעסט דאן צו דער הערה זיבן און צוואַנציק, אז אויב עס איז גארנישט פון דעם זעלבן מין, א שילשול איז א תולעת, און גארנישט גאנץ פון מין נחש, האט גארנישט קיין שייכות צום מין נחש. און דערפאר קען דער פסוק נישט זאגן נחש אדער עקרב, ווייל דעמאלט וואלט כל מרבה געווען נאר שרצים פון מין נחש ועקרב, אדער אפילו אז מען וואלט מרבה געווען אויך דומה להם, וואלט מען נישט געוואוסט אין וואס דארפן זיי זיין דומה. איך וויל אפלערנען פון דעם דומה, ס'וואלט געשטאנען כל נחש, אבער דער כל איז א ריבוי, וויל איך וויסן וועגן וואסערע תכונה דארף זיין די זעלבע זאך, ער איז דאך גארנישט אין זעלבן מין. זייער געשמאק וואס רשי האט פארשטאנען פארוואס די תורה ניצט נישט לשון נחש ועקרב ניצט נאר הולך על גחון און הולך על ארבע וואס איך לערן ארויס פון דעם פארוואס די תורה זאגט דאס אז ס'דארף זיין אין איין תכונה דארף זיין גלייך נחש גייט אויף דעם בויך אזוי אויכעט שלשולין אזוי אויכעט די אנדערע זאך דער איינציגער וואס גייט אויף פיר פיס איז עקרב די אנדערע זאכן דומה לדומה דארף זיין אויכעט איינער וואס גייט אויף פיר פיס באלד מסביר זיין פארוואס פיר פיס וואס דאס טוט זיך פונקט ביי די מין פון פון עקרב דעם מין פון נחש פארשטייען מיר זייער געשמאק דערפאר קען דער פסוק נישט זאגן נחש אדער עקרב ווייל דעמאלט וואלט כל מרבה געווען נאר שקצים פון מין נחש ועקרב אדער אפילו אז מען וואלט מרבה געווען אויך דומה להם וואלט מען נישט געוואוסט אין וואס דארפן זיי זיין דומה אין דעם עניין פון הולך על גחון און הולך על ארבע אדער אין אנדערע פרטים וואלט נישט געוואוסט עס דארף זיין הולך על גחון צו הולך על ארבע ווי א ווי א עקרב אדער אין אנדערע זאכן דארף מוז זיין גלייך צו א נחש מוז זיין גלייך צו עקרב דעמאלט קען עס זיי נישט על פי זה איז במילא אראפגיין די שאלה זייער געשמאק וואס רשי האט איז מסביר דעם ענין אויף דעם אופן על פי זה איז אויך מובן בפשטות פארוואס רשי קען דא נישט לערנען גחון אין די ערשטע שאלה וואס רשי קומט דארט איז משנה דעם גאנצן עניין פון וואס ער האט געלערנט אויבן אין בראשית וועגן גחון און דער קינד פארשטייט עס פון גיחון רבונו של עולם וואס ביסטו משנה דא זייער געשמאק רשי קען נישט לערנען דא גחון בעבור הרוח שיגיח ממנו ווען ער זאגט גארנישט, האט ער געלערנט אז וויבאלד אז ער גייט אויפן בויך און ער מאכט א רעש, דערפאר, דערפאר הייסט ער הולך על גחון, רשי קען עס נישט זאגן, על דרך פירושו אויף גיחון, ווייל כל הולך על גחון, קומט דאך מרבה זיין אנדערע שרצים וואס זענען הולך על גחון, און מען געפינט נישט קיין אנדער שרץ וואס איז הולך מגיח רוח, וואלט איך נישט געוואוסט וואלט איך געמיינט נאר דער רשי זאגט גארנישט וואלט איך געמיינט אז נאר דעם נחש טאר מען נישט עסן ווייל ער איז בלשון גיחון ער מאכט א טומל ווען ער גייט אויף די ערד מאכט א טומל ס'קען גאר זיין אז די זאמד פליט ארויס און ער מאכט הומה אזוי ווי דער לשון א רעש מאכט א מוראדיגן רעש וואלט איך נישט געוואוסט אויף קיין אנדערע שרצים ס'נישטא קיין שרץ קיינמאל נישט געזען אז א ווארעם ווען ער גייט זאל ער מאכן אזא זאך מאכן א רעש נישטא אזא זאך. דערפאר מוז רשי משנה זיין און ברענגען דא דעם לשון פון גחונך, אז מען רעדט דא וועגן דעם ענין, אז עס רעדט זיך דווקא גחונך, מיינט דאס אז ער איז שחי' און שח, ער הייבט אן גיין, דערנאך פאלט איינגעבויגן, דערנאך פאלט ער אראפ, יעמאלט פאלט ער אראפ אויף זיין בויך. אות ז'. על פּי זה איז אויך מובן, אַז רשי קען דאָך נישט טײַטשן, כּפּירוש התרגום, על גחון, על מעוהי. איינע די שאלה איז געווען דארטן פארוואס רשי קומט און איז משנה אינגאנצן און ער לערנט נישט ווי דער תרגום תרגום לערנט דאך יא על מעוהי פארוואס קען רשי עס נישט לערנען ווייל דעמאלט איז נישט מובן פארוואס נוצט דער פסוק דעם לשון גחון וואס איז מכריח אז זה נחש, ווייל דער לשון שטייט נאר ביי נחש כנל, און כל הולך איז מרבה אנדערע שרצים, עס האט דאך געקענט שטיין א לשון וואס איז מלכתחילה כולל אלע שרצים פון דעם סוג, ס'האט געקענט שטיין ווי הולך על מעיו וכיוצא בזה. אבער נישט דאס וואס מען קומט דא מדגיש זיין דערפאר קען רשי דאס נישט זאגן ווייל אויב אז אויב איך זאג אז ס'רעדט זיך וועגן וועגן גחון איז על מעוהי וואלט איך נישט געוואוסט וואס איך קען ארויסלערנען פון דעם ווייל אנישט האט דאך געקענט שטיין מלכתחילה א זאך וואס איז כולל אלע שרצים מוז מען זאגן ממילא מוז רשי קומען צו מסקנה אז הולך על גחון איז א תכונה וואס איז טאקע דא נאר ביי נחש הולך על גחון איז דא נאר ביי נחש. און דערפאר טייטשט רשי, דערפאר זאגט דאס די תורה, הולך על גחון וויל אונז דערציילן וועגן נחש, פון דעם וועל איך ארויסלערנען, ווער ס'האט די תכונה וואס דער נחש האט, טאר מען אים נישט עסן אויכעט. און ס'איז נישט, נישט ווייל, רשי קען נישט ניצן דעם תרגום הולך על גחון על מעוי, ווייל דא איז נישט דער חידוש וואס ער גייט אויף זיין אויף זיין בויך. ווייל ס'דא אסאך וואס גייען אויפן בויך, א ווארעם גייט אויכעט אויפן בויך, דא איז דא א אנדער סארט חידוש, דא איז דא א חידוש נפלא וואס דער רבי איז מחדש, וואס איז דער חילוק פון א נחש, דערפאר זאגט די תורה כל הולך על גחון צו מסביר זיין, זה נחש, פון דעם וועל איך ארויסלערנען אנדערע זאכן אויכעט וואס האבן די זעלבע תכונה, וואס איז א סארט תכונה? נישט אינגאנצן ווי דעם נחש, א חלק פונעם נחש, מיר זאגן יעצט אויסווייניג וואס דער רבי זאגט און דערנאך לערנען אינעווייניג, איז דא א געוואלדיגע זאך אינגאנצן, דער נחש גייט קודם אויפגעהויבן, ער שטעלט זיך אויף מיטן קאפ איינגעבויגן און דערנאך פאלט ער אראפ, א שלשול גייט נישט אזוי, ער גייט אלעמאל אויפן ערד, דא איז דער חילוק, מוז מען זאגן אז הולך על גחון איז א תכונה וואס איז טאקע דא נאר ביים נחש, און דערפאר טייטשט רשי בלשון גחון שחי', שהולך שח ונופל על מעיו, נישט ווי דער תרגום זאגט הולך על מעוי, דער חידוש דא איז אז לכתחילה גייט ער אויפגעשטעלט, פון אנהייב גייט ער איינגעבויגן נישט על מעיו, נאר שפעטער איז ער נופל על מעיו. מה שאין כן שלשולין וכיוצא בזה, וואס מ'איז מרבה פון כל, קריכן לכתחילה על מעיהם. ממילא מוז רשי גיין אויף דעם סארט אופן, ווייל אנישט וואלט איך נישט געוואוסט פון דעם. ער מוז מיר זאגן אז ס'רעדט זיך א נחש וואס ער גייט טאקע אויפגעהויבן, ווייל ווען ס'וואלט געשטאנען ווען איך זאג אז ס'גייט נאר אויף מעוי, ס'איז נישט ריכטיג. ער גייט דאך לכתחילה גייט ער דאך אויפגעהויבן און איינגעבויגן, דער קאפ איז איינגעבויגן. און על דרך זה איז ממילא פארשטאנדיג יעצט וואס רשי קען עס נישט ניצן, און ער זאגט אז דער נחש רעדט זיך דווקא וועגן שח, ווייל די שלשולין גייען לכתחילה על מעיהם, איז דאס נישט קיין גלייכעניש אין דעם. גלייכעניש איז נאר אז טאקע דער נחש לכתחילה גייט ער איינגעבויגן, דערנאך פאלט ער אראפ אויפן בויך. על דרך זה כל הולך על ארבע, כל הולך על ארבע. אויך האט דער רבי געגעבן דעם זעלבן ענטפער, די שאלה איז דאך געווען די זעלבע שאלות דארטן, נאר אן עקרב איז הולך על ארבע כפשוטו, מה שאין כן חיפושית וכיוצא בזה, וואס מ'איז מרבה פון כל, האבן יותר מארבעה רגליים. זיי האבן טאקע מער ווי פיר פיס, אלא שעליונים אינם משמשים כל כך. די אויבערשטע פיס ביי דעם ביי דער חיפושית ביי די אנדערע וואס מ'לערנט ארויס פון דעם האבן מער ווי פיר פיס זיי ניצן טאקע נאר פיר דערפאר מוז רשי זאגן כל הולך על ארבע איז טאקע נאר א עקרב ער האט נאר פיר און ער גייט אויף הולך על ארבע מה שאין כן חיפושית איז נישט אזוי און דערפאר איז רשי מעתיק פון פסוק כל הולך איינע פון די שווערע שאלות איז געווען אויב רשי וויל מסביר זיין נאר דעם ריבוי האט ער געדארפט ברענגען כל וואס ברענגט ער אראפ כל הולך על ארבע מיט דעם איז ער מדגיש אז די ענליכקייט צווישן זיי מיטן נחש איז בלויז אין דער הליכה וואס קומט ארויס שפעטער ביים נחש. לכתחילה דער נחש איז טאקע נישט קיין זוחל, ער קריכט נישט אויפן דרערד, לכתחילה גייט ער טאקע הולך. דאס וואס רשי וויל מדגיש זיין טאקע אז דער חילוק איז דא אזוי, אז מיט דעם איז ער מדגיש אז די ענליכקייט צווישן זיי מיטן נחש איז ווען? בלויז אין דער הליכה וואס קומט ארויס שפעטער ביים נחש, נאך דעם וואס ער איז נופל על מעיו, יעמאלט איז א שלשול מיטן נחש שוין די זעלבע זאך, אבער דער ענין פון גחון איז לשון שחייה שהולך שח, ווען די תורה זאגט און כל הולך על גחון, מיינט זי דווקא נחש, עס מיינט א נחש וואס ער גייט דאך קודם אויפגעהויבן מיטן קאפ איינגעבויגן, אבער ער הייבט זיך אויף, מען קען עס זען לעבעד, עס איז אזוי אין פראקטיש איז דאס אזוי, אז אזוי ווי א נחש גייט, דערנאך פאלט ער אראפ און ער גייט אויף זיין בויך, לשון שחייה שהולך שח, איז ביי זיי טאקע נישטא, ביי די אנדערע איז עס טאקע נישטא. אות ח'. על פי זה, יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט פארוואס רשי קלייבט אויס דעם תורת כהנים, לויט דעם וואס איך האב אוועקגעלייגט אז דאס, אז דער דמיון פון די ווערים מיט א נחש איז נאר אין די הליכה ווי דער נחש גייט שפעטער, דערפאר איז רשי בוחר דווקא אין דעם לשון פון תורת כהנים, און ער לערנט ארויס צוויי זאכן.

כל הולך על ארבע, און דאס רעדט זיך וועגן א עקרב, קומט נישט מרבה זיין נאך שרצים אין דעם מין, וואס זיי זענען נחש ועקרב, וואס דעמאלט איז עס מרבה אויך אזעלכע וואס אין דומים זה לזה, אזעלכע וואס זענען גארנישט דומה, ער ברענגט אראפ אין הערה דרײַ און דרײַסיק, רשי זאגט אין אין אין פרשת שמיני, כל עוף שנאמר בו למינה, יש באותו המין שאין דומים זה לזה. וואס וויל דער רשי זאגן אז דאס איז דאס וואס דעמאלט איז דאס מרבה אויך אזעלכע וואס אין דומין זה לזה זאגט ער ניין מרבה זיין שרצים ממין הנחש ועקרב נאר שרצים וואס האבן א דמיון צו נחש ועקרב אבער אין דעם עניין פון וואס אדער הולך על גחון ווי דער נחש נאך וואס ער פאלט אראפ אדער על ארבע ווי דער עקרב דאס איז איין זאך וואס ער וויל אונז לאזן וויסן מיט דעם ענין פארוואס ער נעמט אראפ דווקא דעם ענין פון תורת כהנים אז מ'לערנט אראפ צוויי זאכן פון דעם בית לאידך אפילו שלשולים זענען גארנישט דומה לנחש בכל פרטיו אפילו א שלשול איז נישט דומה א ווארעם איז אויך נישט דומה צו א נחש אין אלע פרטים אפילו נישט דעם ענין פון הולך על גחון זיין גיין אויף זיין קריכן אויף דרערד איז אויך נישט די זעלבע זאך ס'איז צווישן זיי בלויז א קצת דמיון ווארום א נחש איז סוף כל סוף נופל על מעיו אבער לכתחילה איז ער גארנישט אין דעם ענין און על דרך זה איז חיפושית האט נאר א קצת דמיון צו עקרב, ס'איז גארנישט אין דעם זעלבן קאטעגאריע ווי עקרב, פארוואס? אין דעם ענין פון הולך על ארבע, אויבן האט ער זעקס פיס, וואס איז ער אביסל ענדליך צו דעם עקרב וואס ער גייט נאר אויף פיר, ווייל עליונים אינם משמשים כל כך, דערפאר מוז מען מסביר זיין אויכעט דעם ענין פון חיפושית און אויכעט דעם ענין פון דומה לדומה. אביסל איז ער ענדליך צו אים, זעלבע זאך איז אויכעט ביי דעם נחש, וויבאלד אזוי קען דאך דער כל מרבה זיין אפילו א דומה לדומה, וויבאלד אז סוף כל סוף איז דאך דער ענין פון ווי רשי לערנט ארויס אז דער דומה לדומה איז אפילו דער אפילו דער שלשול איז נישט אינגאנצן דומה, און דעסוועגן בין איך אים מרבה אויכעט און איך מרבה מיט דעם אויכעט דעם דומה לדומה דאס וואס די תורה קומט אונז דערציילן אז וויבאלד אז זיי האבן אלע איין עניין וואס זענען די זעלבע זאך ווי דעם נחש אדער די אלע די חיפושית און דומה לדומה וואס זיי האבן א ביסל ענליכקייט אין דעם עניין פון הולך על ארבע וואס דאס איז א עקרב זענען זיי אויכעט נכלל און ס'איז פארשטאנדיק קען דאך דער כל מרבה זיין אפילו א דומה לדומה אויב נאר עס האט אין זיך אט דעם קצת דמיון בעניין הולך על גחון ווי א שלשול אדער ווי דומה לדומה דומה לשלשול און שלשול איז דומה ל דומה ל לנחש אדער הולך על ארבע אויכעט די זעלבע זאך הולך על ארבע איז דווקא א עקרב און איינער וואס האט אביסל א דמיון צו אים איז א חיפושית און אפילו דומה לדומה עפעס א ענדליכקייט לערנט מען ארויס פון דעם און געשמאק ווי רשי לערנט ארויס פשוטו של מקרא אז מען לערנט ארויס צוויי זאכן פון דעם נישט ווי די גמרא זאגט איין זאך נאר ער גייט מיט דעם תורת כהנים על פי כל הנל, הייסט עס, איז אויך מובן דער חילוק צווישן כל הולך על גחון, כל הולך על ארבע, און כל מרבה רגליים. איינע פון די שאלות איז געווען א געוואלדיגע שווערע שאלה. אויף כל הולך, כל הולך על גחון איז ער מרבה צוויי זאכן. כל הולך על ארבע איז ער מרבה צוויי זאכן. כל מרבה רגליים, זאגט ער גארנישט, ער זאגט אז ס'רעדט זיך וועגן א נדל, און ער איז מסביר וואס דאס איז, און דאס איז דאס, מ'רעדט גארנישט וועגן אנדערע זאכן. וואס טוט זיך דא? על פּי כּל הנל איז אויך מובן דער חילוק צווישן כּל הולך על גחון און כּל הולך על ארבע און כּל מרבה רגליים וואו רשי איז נישט מפרש תיבת כּל אינגאַנצן. הולך על גחון און הולך על ארבע זיינען פאַראַן בשרצים נאָר ביי נחש ועקרב. הולך על גחון און הולך על ארבע, וואו זעט מען דאָס ביי שרצים דווקא הולך על גחון הולך על ארבע, נחש און עקרב. נחש איז הולך על גחון, און ווי רשי זאגט זה נחש, און הולך על ארבע איז עקרב, זה עקרב. און דערפאר ווען דער פסוק איז מוסיף, כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע, קען מען נישט טייטשן כפשוטו אלע שרצים וואס גייען על גחון אדער אלע שרצים וואס גייען על ארבע, ווייל חוץ פון נחש ועקרב איז נישטא א שרץ וואס איז הולך על גחון און על ארבע. פון דעם וואלט איך נישט געקענט ארויסלערנען ווייל דאס איז נישטא מער דער ענין ווי א נחש גייט ווי ער פאלט אראפ דערנאכדעם אדער דער ענין ווי א עקרב גייט נאר ער האט פיר פיס אין אלע שרצים וואלט איך נישט ארויסגעלערנט אויף די אנדערע מוז קומען דער כל און מיר עפעס לערנען במילא מוז מען זאגן אז כל דא איז נישט כפשוטו ס'איז נישט סתם כל נאר כל איז בא לרבות און נישט וואלט איך נישט געוואוסט, וויבאלד אז הולך על גחון איז נאר איינער, הולך על ארבע איז נאר איינער, איז דער כל ניצט זיך אז קומט אונז לערנען אזעלכע וואס גייען אויף ארבע, אפילו זענען נאר דומה אדער דומה לדומה, זענען זיך בנחש, אדער זענען דומה אין דעם אין דעם אופן אז זיי גייען קריכן אויפן אויף דער ערד, מיט דעם זענען זיי גלייך, איז אפילו שלשולין און אפילו דומה לדומה, איז זיכער בכלל אין דעם. איי פארוואס זאגט ער נישט ביי דעם ענין פון כל? ביי דעם ענין פון כל מרבה רגליים לערנט מען גארנישט ארויס, געוואלדיג געשמאק ווי דער רבי טוט עס ענטפערן פארוואס. מה שאין כן מרבה רגליים, מער ווי ארבע איז דא ביי א ריבוי שרצים, כאטש אחוץ ביי נדל איז ביי איז ביי זיי דא פלאץ בגופם אויף מער מרבה זיין ברגליים, מרבה רגליים איז דא נישט נאר נישט נאר ביי נדל, ס'איז דא ביי אסאך, ביי ריבוי שרצים. כאטש ביי זיי חוץ פון א נדל האט מער נישט קיין ארט אויף מער פיס ביי זיי אפילו האבן מער ווי פיר האבן זיי פלאץ אויף נאך במילא איז דער טייטש פון כל מרבה רגליים כל מרבה רגליים כפשוטו און רשי דארף עס גאר נישט מפרש זיין וואס מיינט עס כל מרבה רגליים יעדער איינער וואס האט אסאך פיס נישט קיין חילוק וויפיל אלע שרצים וואס זענען אין דעם סוג פון מרבה רגליים מילא דארף רשי גאר נישט מסביר זיין אויף דעם און ער זאגט נאר אז דאס מיינט די תורה וואס די תורה וויל מדגיש זיין דעם גרעסטן וואס ער האט די מערסטע ער האט הונדערט פיס אים טאר מען אבער יעדער איינער וואס ער האט מער רגליים קען מען אים נישט עסן פשוט מבהיל'דיג געשמאק ווי אלע שאלות זענען אראפגעפאלן דער רבי אין אות יוד זאגט נאך אז געבליבן צו פארשטיין איין זאך דארף דאך אבער פארשטיין, לויט דעם ווי טייטשט רש"י מרבה רגליים זה נדל, נישט שרייבנדיג אפילו כגון נדל, האסטו אבער צוערשט אוועקגעלייגט א יסוד, פארוואס דארף רש"י גארנישט זאגן, ווייל ס'דא אסאך וואס האבן מרבה רגליים און די תורה איז נאר מדגיש דעם ענין פון אלע, האט דאך רש"י געדארפט שרייבן עפעס אנדערש, נישט נאר זה. זה נדל. ווען ער שרייבט זה הנחש, ער שרייבט זה עקרב, איז פארשטאנדיג, זיי זענען די איינציגע. דער נחש איז דער איינציגער וואס ער גייט איינגעבויגן, מיטן קאפ אויפגעשטעלט אביסל, דער גוף שטעלט זיך אויף האלב, האלבער נחש שטעלט זיך אויף, דער קאפ איז איינגעבויגן, דערנאך פאלט ער אראפ. און ביי דעם, ביי דעם, ביי דעם עקרב, כל הולך על ארבע, איז נאר איינער. זאגט ער דארטן זה איז פארשטאנדיג אבער פארוואס זאגט ער דא זה נדל געדארפט זאגן כגון נדל אז ער וויל דאך מדגיש זיין אז די תורה דער כל קומט נישט מרבה זיין קיין אנדערע זאכן נאר ס'מיינט כל מרבה רגליים איז דער ביאור בזה ער האט אראפ אין ביאור זעהר געשמאק דער ביאור בזה וויבאלד אז די ערשטע צוויי פאלן הולך על גחון גייט נאר אויף א סנעיק הולך על ארבע אויף א עקרב מיינט דער פסוק איין שרץ נחש ועקרב געלערנט ביז יעצט כנ"ל בארוכה איז מסתבר צו זאגן אזוי אויך אין דריטן פאל מרבה רגליים מיינט מען איין שרץ וואס מיינט מען מ'מיינט א נדל כל מרבה רגליים מיינט אלע סוגים אין דעם עניין מין פון מרבה רגליים ווען ס'שטייט אין די תורה כל מרבה רגליים מיינט די תורה זאגן א נדל איי ס'שטייט כל, כל מיינט אלע וואס האבן אסאך פיס, נישט קיין חילוק, פשוט געשמאק דער ענטפער נעמט אראפ די שאלה. כל מרבה רגליים מיינט אלע סוגים, ווען ס'שטייט אין ווען ס'שטייט אין דריטן פאל שטייט מרבה רגליים, וואס מיינט דאס? מרבה רגליים מיינט א נדל, כל מרבה רגליים מיינט עס אלע, און כל מרבה רגליים מיינט אלע סוגים אין דעם ענין מין פון מרבה רגליים. און רשי דארף עס נישט מפרש זיין, ווייל ס'איז מובן מאליו, ס'איז על דרך ווי עס שטייט פריער כמה פעמים למינו,

ווען ס'וואלט געשטאנען אין תורה הולך על מעיו, וואלט ער געוואוסט אז דער נחש גייט דאך בסוף כל סוף גייט ער דאך אויף מעיו, און די אלע וואס גייען אויף מעיים זענען אסור צו עסן. נאר אין דעם איז דא א הוראה אין עבודת השם, אין פנימיות העניינים איז דא א מורא'דיגע הוראה. חזל זאגן אויף נחש, דו יצר הרע, דער זוהר זאגט, שטייט אין זוהר, וואס איז דער נחש? דו יצר הרע. און דאס זאגט תורה. תורה קומט אונז לערנען דא עפעס. דער יצר הרע קומט נישט לכתחילה באווירקן א אידן ער זאל ווערן א הולך על מעיו. די תורה האט נישט געקענט שטעלן הולך על מעיו. עס קומט אונז לערנען עפעס. אז אז אז דער יצר הרע קען נישט קומען צו א אידן לכתחילה און אים באווירקן ער זאל זיין הולך על מעיו. גיין, קריכן, און ליגן, געוואלדיגע ווערטער. גיין, אדער קריכן, אדער ליגן, אין ענייני אכילה וכו', אין עניינים ארציים,

איינגעבויגן, עס פעלט אים אין שאו מרום עיניכם וראו וגומר, אין עבודת השם, וואס איז די איידיע אויב דער יצר הרע קומט צו א מענטשן, בייג אראפ דעם קאפ אביסל, וואס בייג אראפ דעם קאפ, ס'פעלט אים דער שאו, שאו מרום עיניכם, הייב אויף דעם קאפ און קוק אויפן הימל, אבער דאס דערפירט, ס'איז טאקע, דערפאר שטייט אין תורה דער ענין פון הולך על גחון, אז לכתחילה איז ער גייט ער אויפגעשטעלט אבער בייגט אריין דעם קאפ, ווייל דאס לערנט אונז א אידן, דאס רעדט זיך וועגן יצר הרע, ער קען נישט קומען צו א אידן זאגן גלייך לייג זיך אוועק אויפן פלאר, ער קען אים זאגן קודם ער זאל אראפבייגן דעם קאפ און נישט קוקן למעלה, סוף כל סוף, אבער דאס איז א פראבלעם, ווייל סוף כל סוף ווערט ער רחמנא ליצלן א נופל על מעיו, ווי חזל זאגן, כך אומנותו של יצר הרע. די גמרא זאגט אין שבת, די יצר הרע גייט מיט א סדר, היום אומר לו עשה כך וכו', עשה כך וכו', ביז עבוד עבודה זרה. דערפאר איז די תורה דערציילט אונז די מינים פון הולך על גחון נישט הולך על מעיו, אין פנימיות העניינים, נישט הולך נישט הולך על מעיו, הולך על מעיו וואלט געמיינט אז ער קומט צו א איד און ער זאגט אים גלייך ער זאל קומען צו די דרגה פון מעיו, ניין, קודם דארף ער זאגן בייג אראפ דעם קאפ, דערפאר מוז זאגן גחון. און דערפאר איז די עצה ווי צו בייקומען דעם נחש, איז דורך ליגן אין עניינים פון מרום, ווי קען מען אים ביישטיין? א איד זאל ליגן אין העכערע זאכן, אין וואס זאל ער ליגן? אין תורה, בכלל ובמיוחד, און דער רבי לייגט צו אין די הארה אַכט און דרײַסיק, תורה בכלל איז די דרגה פון שמים, דער אלטער רבי זאגט אין תורה אור און, ממילא דאס ליגן אין תורה, עס זאל זיין שאו מרום עיניכם, און דעמאלט קען ער נישט קומען צו דיר, תורה בכלל, און במיוחד אז מ'וויל נזהר ווערן פונעם יצר הרע, איז נסתר און פנימיות התורה, זאל מען לערנען נסתר און פנימיות התורה. וואס דאס באווארענט דעם ענין פון הולך שח, אז ער גייט איינגעבויגן מיטן קאפ, ער זאל לערנען תורה, לערנען פנימיות התורה, וואס ווערט אנגערופן גופי תורה און נשמתא דאורייתא, און אויך דאס איז מרומז אין אונזער פסוק, דאס איז מרומז אין אונזער פסוק, ווי דער מהרשא איז מבאר דעם מאמר חזל, דער מהרשא אין קידושין איז מבאר די מאמר חזל, לפיכך נקראו ראשונים סופרים, פארוואס האט מען אנגערופן די ראשונים, פארוואס רופט מען זיי סופרים, שהיו סופרים כל האותיות שבתורה, זיי האבן געציילט די אלע אותיות שבתורה, און דאס איז מרומז אין אונזער פסוק וואס מיר לערנען, כל הולך על גחון, זיי סופרים כל האותיות שבתורה שהיו אומרים, ו' דגחון, חציין של אותיות של ספר תורה,

די תורה שבכתב איז אותיות, וואס איז דאס? שמותיו של הקדוש ברוך הוא, דאס איז די דרגה פון שמים שבתורה, די דרגה ווי שום ווי תורה איז אין שמים, לפי שהסטרא דשמאלא וכח הטומאה הוא נחש הקדמוני, ועל כן הפסיק באותיות התורה בו' דגחון לרמוז, כפי אותיות התורה שהן כולם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אין כאן מקום כלל לכוח הטומאה, דו' דגחון מפסיקו. דווקא דער ו' פון גחון, דער ו' פון דעם ענין פון דעם נחש, וואס מ'רעדט דאך וועגן דעם ענין פון דעם סטרא דשמאלע און כח הטומאה, דאס איז דאך דער נחש הקדמוני, דערפאר האט די תורה דווקא געמאכט דער ו' טיילט אפ פון איין האלבע תורה ביז די ביז די אנדערע האלבע תורה צו זאגן אז די אותיות פון תורה איז אלס שמותיו של הקדוש ברוך הוא ממילא איז נישטא קיין ענין דא פון טומאה און פון גחון דער גחון האלט אפ דעם ענין פון די טומאה וואס דער נחש קען אונז געבן. יוד בייז, אויף דעם הפסק פון כח הנחש, אז ער קען מפסיק זיין צווישן דעם ענין, דארף זיין נישט נאר דורך דער עבודה פון ביטול ואיבוד כח הנחש, לכאורה די בעסטע זאך איז אז מ'איז אים מבטל, מ'ווערט פטור פון אים, נאר אויך דורך בירור הנחש, דארף מען מברר זיין, ביז ער ווערט נתהפך לקדושה. ווי חזל זאגן אויפן פסוק, א פסוק אין משלי, גם אויביו ישלים איתו, אויך זיינע פיינט עלן מאכן מיט אים שלום, וואס וואס זאגן חזל, וואס זאגן חזל אין גמרא אין ירושלמי, זאגט אויף דעם, זה הנחש. דאס הייסט, דער נחש איז טאקע אויביו, כמו שנאמר ואיבה אשית בינך ובין וגומר דער אייבערשטער זאגט קלאר נאך די מעשה מיט דעם עץ הדעת אז עס וועט זיין א שנאה צווישן דעם נחש מיטן מיט מענטשהייט און דעסטוועגן וועט דער נחש מאכן שלום מיט אים אויך דער צמח צדק איז מסביר אין אור התורה אין בראשית מ'וועט לערנען אביסל מער מסביר זיין וואס דאס איז און דער בירור פון נחש דקליפה איז דורך מגלה זיין דעם שורש פון נחש דקליפה ווי קען מען מברר זיין? מיט אז מ'קומט אן צו דעם שורש פון נחש דקליפה, מ'איז מגלה, איז ער פועל'ט, אז דער נחש דקליפה ווערט בטל אינגאנצן. אט דאס וואס שטן, לשם שמים, נתכוון, די גמרא זאגט אין בבא בתרא, אז שטן, לשם שמים, נתכוון, און די גמרא ברענגט אפ אויכעט דער ענין פון אז אלמלא נתקלל נחש, וואלט געווען שמש גדול, אז א נחש וואלט געווען זייער גוט. בבחינת נחש דקדושה, דאס איז דער ענין פון שטן לשם שמים נתכוון, דאס איז דער ענין פון נחש דקדושה, ס'איז מבואר אין דעם ענין פון נח פון נחש הנחושת, דער אלטער רבי מסביר אין ליקוטי תורה, וואס דער אייבערשטער האט געזאגט משה רבינו'ן ער זאל מאכן א נחש הנחושת, וואס משה רבינו האט געמאכט אז דורך והביט אל נחש הנחושת, און מסתכלין כלפי מעלה, די משנה זאגט אין ראש השנה, וואס דער אויפטו פון דעם נחש הנחושת אז מ'קוקט ארויף ווערט מען אויסגעהיילט. ניין, מסת מסתכלין כלפי מעלה ווי גערעדט ביז יעצט, אז ס'דארף זיין די ראי' נישט פון שח, ס'דארף זיין די ראי' פון גיין מיט א אויפגעהויבן קאפ און קוקן אויפן הימל, דורך די ראי' פון בחינת נחש דקדושה דער שורש פון נחש דקליפה איז געווארן וחי, דער נחש האט געמאכט גאר וחי, דער זעלבער נחש וואס האט אים געביסן איז געווען דער נחש הנחושת וואס האט געמאכט חי, וואס? קוקנדיק למעלה, קוק למעלה, ווערט וחי. וואס מיינט וחי? דער בירור פון נחש דקליפה. און אויך דער ישלים, דאס רעדט זיך וועגן ישלים און מאכן שלום מיט אים, שלום צווישן נחש דקדושה און נחש דקליפה איז נרמז אין אונזער פסוק, מען רעדט דאך וועגן אז מ'איז מ אז מ'איז מגלה דעם נחש דקדושה, ווערט איז ווערט א ענין וואס ער וואס ער שלום צווישן דעם נחש דקדושה מיט נחש דקליפה, ער איז אים מהפך, ער מאכט אים אויף א ענין גוט, איז אויכעט אין מרומז אין אונזער פסוק וואס מיר לערנען יעצט. דער צמח צדק אין אור התורה איז מבאר ענין הנ"ל, צמח צדק דאס מבאר וא"ו דגחון חציין של אותיות של ספר תורה אז דער וא"ו פון גחון צייכנט אן האלב פון די אותיות פון תורה אז דער וא"ו רבתי פון גחון דער גרויסער וא"ו וואס איז געשריבן אין די תורה ביי גחון איז מרמז אויף ספירת התפארת ווי זי איז עולה עד הכתר ס'דא א וועג ווי די ספירות גיין מלמעלה למטה חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ס'דא א וועג ווי די ספירות גיין חסד אין די רעכטע זייט גבורה אין די לינקע זייט אין תפארת אין מיטן כתר איז למעלה סאו ווען ס'גייט אויף דעם אופן איז תפארת איז גלייך אונטער כתר ס'איז מרמז אויף ספירת התפארת וואס איז עולה עד הכתר תפארת האט גאר דעם תפארת איז דער חיבור פון חסד און גבורה קומט דאס אן ביזן כתר און דערפאר האט זי בכוח צו מחבר זיין די צוויי חצאי ספר תורה און דער וואו פון גחון וואס דער וואו רבתי פון גחון ווייזט אויף תפארת ווייל דאס ווייזט אויף תפארת קען דאס מחבר זיין פונעם ערשטן האלבע תורה ביז דא און די צווייטע האלבע תורה דער וואו איז דער מחבר פון די אותיות וואס איז דא האלב אין די ערשטע זייט און האלב אין די צווייטע זייט וואס זיינען די צוויי חצאי ספר תורה און די צוויי חצאי ספר תורה זענען אויך דער עניין חסד וגבורה תפארת אלעמאל ווייסט מען חסד איז א עניין פון חסד וגבורה אליין זענען ביידע נישט גוט ס'דארף זיין דער ענין פון תפארת וואס ווערט א חיבור פון חסד און גבורה צוזאמען יעמאל קומט ארויס תפארת איז אויב מען זאגט וועגן מאלעווען א בילד א משל אז ער מאלעוועט שווארץ און ווייס זעט נישט אויס די שיינקייט זעט זיך אויס די שיינקייט ווען מען מישט עס אויס עס מישט זיך אויס חסד און גבורה ווייל חסד קען זיין אז זאל געבן צו איינעם וואס ער דארף נישט קריגן אויכעט עס קומט גבורה גבורה זאגט אים וועמען יא צו געבן וועמען נישט צו געבן איז חסד און גבורה זענען א זאך וואס קומט ארויס דער ענין פון תפארת וואס זענען אין בחינת חסד וגבורה, די האלב תורה אין די זייט, האלב תורה אין די זייט איז חסד, און דאס איז גבורה, ועל דרך הידוע, בענין חצות לילה, ווי ס'איז באוואוסט, אויכעט ווי דער צמח צדק איז מסביר, און ס'ברענגט זיך אין זוהר, אז חצות לילה, דאס איז מחבר די צוויי חצאי לילה, וואס די ערשטע חצי לילה, איז יונק פון דין און די צווייטע פון חסד אין קבלה ברענגט זיך די ערשטע האלבע נאכט ביז חצות איז דער ענין פון גבורה די צווייטע האלבע נאכט איז חסד ווער דאס מחבר דער חצות הלילה דער חצות הלילה דאס מחבר ביידע דאס ווערט דער ענין פון תפארת אזוי איז אויך דא דערפאר איז דער וואו דגחון מפסיק דעם כוח הנחש דווקא אין דעם ווארט גחון אין דעם ווארט וואס רעדט זיך וועגן נחש און דער וואו איז תפארת איז ער מפסיק דעם כח פונעם נחש, ווארום יניקת הנחש איז פון ריבוי הצמצומים מסטרא דשמאלא, ווי ווערט א יניקת הנחש? אזא נידעריגע דרגה אז ער איז אנטקעגן דעם אייבערשטן און גאר געמאכט די ערשטע עבירה מיט מיט מיט חוה און מיט אדם הראשון מיטן עץ הדעת מיט אלץ, קומט פון ריבוי צמצומים מסטרא דשמאלא, פון די לינקע זייט, אבער דורך דער התכללות פון ימין און שמאל, וואס איז מחבר ימין ושמאל ווי תפארת איז אונטער כתר און ער מחבר ימין ושמאל, על ידי ספירת התפארת, ווערט נפסק זיין יניקה. יעמאלט קען זיין דער ענין פון מאכן שלום מיט אים, און ער קען ווערן א ענין פון ווי ס'דארף צו זיין. אויביו ישלים עמו שטייט קלאר זה הנחש. ויש לומר, אזוי אויך דער שלום צווישן נחש דקליפה און שרשו נחש דקדושה, ווי ווערט שלום? איז דורך דעם ו' רבתי. ווי האט עס צו טון מיט דעם ו' רבתי? ווארום דער חיבור צווישן מעלה און מטה, ווי ווערט דער חיבור צווישן מעלה און מטה? ברענגט דער רבי אראפ א גמרא אין סנהדרין, די גמרא זאגט דארטן אז א מין האט געפרעגט איינעם פון די תנאים און האט אים געזאגט, מפלגך לעילאי דהורמיז, מפלגך לתתאי דאהורמיז. און לערנען ווי תוספות לערנט אז ער האט אים געזאגט אז דער האלבע גוף פון מיטן ביז אויבן האט צו טון מיטן אייבערשטן, דער האלבע גוף וואס איז פון מיטן ביז אונטן האט צו טון מיט דעם שד. איז דורך דעם איז ממילא זאגט ער דאך אז דער מענטש האט האלב וואס איז שייך צום אייבערשטן האלב וואס איז שייך צום שד זאגט דער רבי נישט ווי דער מין האט געזאגט נאר אז דער חיבור צווישן מעלה און מטה איז דורך דעם קו האמצעי וואס איז מבריח מן הקצה הכי עליון אל הקצה הכי תחתון ברענגט זיך אין זוהר אז דא דער ענין פון דעם משכן וואס געווען דארט מבריח מבריח התיכון מבריח מן הקצה לקצה אז ער אומגעגיין ארום די ווענט מיט אלע זאכן דער מוז אויך דורך דער קו האמצעי וואס דאס איז דער וא"ו ער איז מבריח מן הקצה הכי עליון ביז הקצה הכי תחתון, נישט ווי דער מין האט געזאגט אז האלב איז שייך צום אייבערשטן און האלב איז שייך צו דעם ענין פון שדים, פון שד. און דערפאר איז ער עושה שלום צווישן פמליא של מעלה און פמליא של מטה, ער קען מאכן שלום צווישן פמליא של מעלה און פמליא של מטה, נישט חס ושלום אז די אונטערשטע האלבע באלאנגט צו די קליפה און דאס.

את רוח הטומאה אעביר מן הארץ, ווערן אויס יצר הרע, ווערן אלץ אויס, זיין דער ענין פון שלום. וואס אויך משיח ווערט אנגערופן נחש. ברענגט אראפ פון אור התורה אין אונזער פרשה, און אויך אין ביאור הזוהר פון צמח צדק און אין אור התורה פון פון צמח צדק אין ואתחנן, אז משיח ווערט אנגערופן נחש. וואס וועט זיין דעמאלט? וועט ער אויפטון דעם ישלים אתו ובקרוב ממש. ס'איז גענומען פון א פון שיחות און א מאמר פון שבת פרשת שמיני